מ'הייבט אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ע ט עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. מיר ווייסן אז טאמער רוב כלל ישראל אדער גאנץ כלל ישראל זענען טמא, קען מען גיין מקריב זיין דעם קרבן פסח כרגיל, מען קען גיין אין בית המקדש שעכטן, מען קען עס עסן בטומאה, הגם בעצם וואלט געווען כרות אויף דעם, גארנישט קיין שום פראבלעם, די גאנצע ציבור קומט צוזאמען, מען קען עס מאכן בטומאה. און אפילו דער וואס איז טהור דארף נישט אכטונג געבן, אלעס קומט צוזאמען. אונז ווייסט נאך א דין, אז אויב האב איך א מיעוט, א מיעוט וואס זיי זענען געווארן טמא, די הלכה איז זיי קענען נישט קומען יעצט חודש ניסן און ברענגען דעם קרבן פסח, נאר זיי מוזן ווארטן אויף פסח שני, חודש אייר, דעמאלטס וועלן זיי מקריב זיין דעם קרבן. איז יעצט האב איך א שאלה, וואס איז טאמער איך האב האלב כלל ישראל וואס זיי זענען טהור, און האלב כלל ישראל וואס זיי זענען טמא? וואס טו איך יעצט? זאג איך אז האלב מיט האלב פאלט אריין אויפן זייט פון רוב און דו קענסט ווייטער ממשיך זיין מיטן קרבן, אדער זאג איך ניין, האלב מיט האלב פאלט אריין אין מיעוט, זיי דארפן ווארטן אויף פסח שני. אויף דעם רעדט די גמרא יעצט. איז לאמיר נעמען די לעצטע פינף שורות אויף דף ע ט עמוד א'. איתמר האבן מיר געלערנט. הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, איך האב כלל ישראל, האלב איז טהור און האלב איז טמא, איז רב אמר רב זאגט, מחצה על מחצה, כרוב, האלב אויף האלב קוק איך אן דאס הייסט אזוי ווי רוב, און לכאורה קען איך ווייטער גיין מ'גייט ברענגען דעם קרבן פסח. רב כהנא אמר, רב כהנא זאגט ניין, מחצה על מחצה אינו כרוב, מחצה אויף מחצה הייסט נישט אזוי ווי רוב, וועגן דעם פאלט עס אריין צו די זייט פון מיעוט, און די גמרא איז מסביר. רב אמר, רב זאגט מחצה על מחצה כרוב, מחצה אויף מחצה פאלט אונטער רוב. נאר וואס, איין חילוק איז יא דא. פריער האבן מיר געזאגט אז אויב האב איך רוב, קומט גאנץ כלל ישראל צוזאמען, די טהור'דיגע, די טמא'דיגע, זיי קומען צוזאמען און מען גייט ברענגען קרבן פסח. זאגט רב איין חילוק איז יא דא, אז וואס הללו עושין לעצמן, והללו עושין לעצמן. די צוויי כיתות קענען זיך נישט מישן, די וואס איז טהור דארף גיין ברענגען אליינס, און די וואס איז טמא דארף גיין ברענגען אליינס. יא, יעדער קען עס ברענגען יעצט חודש ניסן, אבער מישן די צוויי חבורות דאס קען איך נישט. רב כהנא אמר רב כהנא זאגט אזוי, מחצה על מחצה אינו כרוב, מחצה אויף מחצה הייסט נישט אזוי ווי רוב. און וועגן דעם, טהורין עושין את הראשון, דער וואס איז טהור פארשטייט זיך קען ער יעצט קומען חודש ניסן, גיי ברענג דיין קרבן געזונטערהייט, אבער וטמאין עושין את השני, דער וואס איז טמא דארף ווארטן אויפן קומענדיגע חודש, פסח שני וועט ער ברענגען זיין קרבן. איכא דאמרי איז דא אנדערע וואס זאגן אביסל אנדערשט. אמר רב כהנא, רב כהנא זאגט ווייטער מחצה על מחצה אינו כרוב, ניין, מחצה אויף מחצה דאס הייסט נישט רוב, רוב איז רוב, מחצה אויף מחצה דאס הייסט נישט קיין רוב. אבער וואס? טהורין עושין את הראשון. דער וואס איז טהור, ער קען מאכן יעצט חודש ניסן נישט קיין שום פראבלעם. אבער טמאין אין עושין לא את הראשון ולא את השני, דער וואס איז טמא, זאגט רב כהנא אין די איכא דאמרי, דער קען בכלל נישט ברענגן קיין קרבן פסח, נישט יעצט אין ניסן, און נישט אין א חודש צייט פסח שני. די גמרא איז מסביר און זאגט אזוי, בראשון לא עבדי, יעצט אין אנהייב די חודש קענסטו נישט ברענגן, פארוואס דלא הווי רובא, ווייל למעשה ביסטו נישט קיין רוב, בשני לא עבדי, קומענדיגער חודש קענסטו אויך נישט ברענגען, דלא הווי מיעוטא, ווייל דו ביסט נישט קיין מיעוט, קומט אויס, ביסט קרח מכאן וקרח מכאן, נישט יעצט אין ניסן קענסטו ברענגען, ווייל דו ביסט נישט קיין רוב, און נישט אין א חודש צו א פסח שני קענסטו ברענגען, ווייל קיין מיעוט ביסטו אויך נישט. קומט אויס אונז האבן דא דריי פארשידענע שיטות, ביי שיטת רב וואס רב זאגט יעדע איינער קען יעצט ברענגן חודש ניסן, נאר וואס מיש נישט די צוויי, דער טהור'דיגער זאל בלייבן מיט זיין עולם און דער וואס איז טמא זאל בלייבן מיט זיין עולם. שפעטער האט מען רב כהנא וואס ער זאגט דער וואס איז טהור פארשטייט זיך יעצט אין ניסן, דער וואס איז טמא פסח שני. שפעטער די איכא דאמרי רב כהנא האט ער געזאגט ניין דער וואס איז טהור פארשטייט זיך יעצט אין חודש ניסן, אבער דער וואס איז טמא, פארפאלן, וויבאלד ס'איז מחצה על מחצה, ס'איז נישט רוב, ס'איז נישט מיעוט, יעצט ביסטו אויסגעשפילט, דו קענסט גארנישט טון פאר דעם יאר. זאגט די גמרא, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, תנן האט מען געלערנט אין אונזער משנה, נטמא קהל או רובו, וואס איז אויב דער קהל איז טמא געווארן, אדער דער רוב פונעם קהל איז טמא געווארן, או שהיו הכהנים טמאים, אדער די כהנים זענען געווארן טמא, והקהל טהורין, עס שטייט אין די משנה די הלכה איז יעשה בטומאה, קענסטו ווייטער גיין מיטן קרבן פסח, קענסט עס גיין מאכן בטומאה, גאנץ כלל ישראל קומט און מען קען ברענגען דעם קרבן פסח. איז די גמרא יעצט מדייק, וואס איז געשטאנען אין די משנה? אז אויב רוב זענען געווען טמא, אדער גאנץ כלל ישראל זענען געווען טמא, קען איך גיין מאכן דעם קרבן פסח. לכאורה זאגט די גמרא, רובו הוא דעבדי בטומאה, דווקא אין א מצב ווען ס'איז רוב, דעמאלטס קען איך גיין מאכן בטומאה. אבל פלגא ופלגא לא עבדי בראשון, אבער אויב ס'איז געווען האלב מיט האלב, האלב זענען טהור האלב זענען טמא, לכאורה קען איך נישט גיין ברענגען דעם קרבן. פרעגט די גמרא קשיא לרב, איז דאס דאך לכאורה א קשיא אויף רב, דו רב האסט געוואלט זאגן אז האלב מיט האלב קען איך גיין ברענגען יעצט חודש ניסן מיין קרבן, לכאורה דא אין די משנה שטייט קלאר ווען אין ניסן קען איך גיין ברענגען דעם קרבן, דאס איז נאר אין א פאל ווען איך האב רוב כלל ישראל אדער גאנץ כלל ישראל, אבער אויב איך האב ווייניגער ווי דאס, איך האב האלב מיט האלב, לכאורה שטייט קלאר דא אין די משנה, קען איך נישט גיין מאכן דעם קרבן פסח. פרעגט די גמרא קשיא לרב. אמר לך רב, זאגט רב, ניין. רובא עבדי כולהו בטומאה. ווען די משנה זאגט אונז רובא אז אויב רוב כלל ישראל קען איך גיין מאכן בטומאה דעם קרבן, וואס מיין איך דיר צו זאגן אז אזוי פלגא פלגא הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן. ווען די משנה זאגט אז רוב קענען גיין מאכן דעם קרבן פסח, מיינט די משנה עס אויסצושפארן האלב, און די משנה איז מסכים האלב גייטס מאכטס יעצט אין ניסן קענסטו ווייטער גיין מיט דיין קרבן פסח. נאר וואס די חילוק איז פשוט. אויב ביסטו געווען רוב כלל ישראל אדער גאנץ כלל ישראל טמא, דעמאלס קען איך מישן די גאנצן עולם צוזאמען, רובא עבדי כולהו בטומאה, קען מען אלע צוזאמען און אלע גייען מאכן בטומאה, קען זיי מאכן דעם קרבן, קען מישן די טהור קען זיך מטמא זיין און קען ווייטער גיין מאכן דעם קרבן. מה שאין כן אויב ס'איז געווען פלגא, דא זאג איך איין מינוט, יעדער קען מאכן יעצט חודש ניסן, אבער מישן דעם ציבור, דאס קען איך שוין נישט. דער וואס איז טהור דארף מאכן פאר זיך, און דער וואס איז טמא דארף מאכן פאר זיך. און ער פירט אויס, הכי נמי מסתבר, אזוי איז אויך מסתבר, דקתני סיפא, ווייל קוק אהער די סיפא פון די משנה. אין די סיפא שטייט נטמא מיעוט הקהל, אויב א חלק פון די קהל איז טמא געווארן, טהורים עושין את הראשון, און טמאים עושין את השני. די וואס זענען טמא געווארן, זיי ווערן אפגעשטופט פאר קומענדיגע חודש. לערן איך פון דא, מיעוט הוא דעבדי בשני, ווער איז דער וואס גייט מאכן פסח שני? אזוי ווי די משנה זאגט מיר גלייך זייער קלאר, מיעוט, ווילאנג דו ווערסט אנגערופן מיעוט, יעצט קען איך זאגן דו ווערסט אפגעשטופט צו פסח שני. אבל פלגא פלגא לא, אבער דעמאלס איז האלב האלב, דען אוודאי נישט, ועבדי בראשון זיי מאכן בראשון, נאר וואס, והללו עושין לעצמן, והללו עושין לעצמן, די חילוק איז אז יעדער דארף מאכן פאר זיך אליינס, קומט אויס פון די משנה אזוי, אויב האב איך רוב כלל ישראל אדער גאנץ כלל ישראל בטומאה, דעמאלס די הלכה איז, אלע קומען צוזאמען, מען מאכט איין גרויסע שמחה דערפון, דער וואס איז טהור און דער וואס איז טמא מען קומט זיך צוזאמען און גייען ברענגען קרבן פסח. אויב ס'איז האלב מיט האלב, קומט טאקע יעדער ווייטער אין חודש ניסן ברענגען, נאר וואס, מישט נישט אויס, דער טהור'דיגער בלייבט פאר זיך און דער טמא'נער בלייבט פאר זיך. אויב אבער ס'איז א מיעוט, דעמאלס ווערן זיי אפגעשטופט פאר א חודש, און איך זאג קומט צוריק אין א חודש צייט, פסח שני, דעמאלס וועסטו ברענגען דיין קרבן. פרעגט די גמרא, איין מינוט, אויב אזוי, ואלא קשיא לרב כהנא, לכאורה אויב אזוי קומט דאך אויס, ס'איז א קשיא לפי רב כהנא, פון דא זע איך דאך קלאר אין די משנה, אז אויב האב איך האלב מיט האלב, מיינט דאס, איך הייץ, איך קוק עס אן כאילו ס'איז מיט רוב, לכאורה איז דאס דאך ממש א קשיא אויף רב כהנא. אמר לך רב כהנא, זאגט רב כהנא, איך וועל ענטפערן פון די משנה. קוק אן די סוף פון די משנה. די סוף שטייט נטמאו מיעוט הקהל. וואס איז אויב א קליינע ציבור, א מיעט זיי זענען געווען טמא? געשטאנען די משנה, טהורין עושין את הראשון, וטמאין עושין את השני. דער וואס איז געווען טהור, פארשטייט זיך ברענגט ער יעצט חודש ניסן. דער וואס איז געווען טמא, ער קומט צוריק אין א חודש. קען איך דאך מדייק זיין. ווער זאגט די משנה ווער קומט צוריק אין א חודש צייט? דאס איז נאר דער וואס איז געווען טמא אין א פאל פון מיעוט, אבער אויב ס'איז געווען האלב מיט האלב, לכאורה איז קלאר משמע פון די משנה, הא פלגא ופלגא, טהורין עושין את הראשון, דער וואס איז געווען טהור פארשטייט זיך מאכט ער יעצט אין ניסן, אבל טמאין אין עושין לא את הראשון ולא את השני. זאגט רב כהנא די משנה שטימט זייער גוט. דו רב ביסט געגאנגען און האסט מדייק געווען די אנהייב פון די משנה. וואס דארטן איז משמע אז דווקא אין א פאל ווען ס'איז געווען רוב, דעמאלס קומען אלע צוזאמען, אבער אויב ס'איז נאר געווען האלב האלב, קען מען טאקע קומען אבער נישט צוזאמען. זאג איך דיר ניין, זיי מדייק די סוף פון די משנה. די סוף פון די משנה זאגט, ווער קען קומען פסח שני, דאס איז נאר טאמער ס'איז געווען מיעוט, אבער אויב ס'איז געווען האלב מיט האלב, קענסטו בכלל נישט צוריק קומען פסח שני. זאגט רב כהנא, שטימט עס זייער גוט לפי מיך. פרעגט די גמרא איין מינוט, הא תינח ללישנא בתרא דרב כהנא, דאס שטימט נאר אויב גיי איך אזוי ווי די לישנא בתרא פון רב כהנא, אז טאקע אז אין א פאל ווען עס איז געווען האלב מיט האלב, זאגט רב כהנא אז דער וואס איז טמא קען בכלל נישט צוריק קומען. אבער אלא להך לישנא דרב כהנא, וואס ער געהאלטן טהורין עושין את הראשון, וטמאין עושין את השני, אז דער וואס איז טמא אין א פאל פון האלב האלב, איז רב כהנא אויך מסכים אז זיי קענען ברענגען דעם קרבן, נאר נישט יעצט אין ניסן, נאר זיי דארפן צוריק קומען אין א חודש, אויב אזוי מאי איכא למימר, לכאורה פון די משנה איז דאך טאקע משמע אז אויב ס'איז געווען מיעוט קענסטו צוריק קומען אין א חודש צייט, אבער אויב ס'איז נישט געווען מיעוט נאר ס'איז געווען האלב האלב קענסטו בכלל נישט צוריק קומען. אמר לך רב כהנא, זאגט רב כהנא ניין. הוא הדין דאפילו פלגא ופלגא נמי טהורין עושין את הראשון וטמאין עושין את השני, איך שטיי ביי מיינס, לפי די לישנא קמא, דער וואס איז טהור מאכט עס יעצט אין ניסן, דער וואס איז טמא קומט צוריק אין א חודש. איי די משנה, די משנה רעדט דאך נאר פון מיעוט, זאגט אזוי, והאי דקתני מיעוט הקהל, דאס וואס די משנה דערמאנט אונז די ווארט מיעוט הקהל, קומט נישט אויסצושפארן האלב מיט האלב, נאר וואס, איידי דתנא ריישא רובו, וויבאלד דער ריישא רעדט פון רובו, תנא נמי סייפא מיעוטו, שטייט אויך אין די סייפא מיעוטו, דער ריישא האט געוואלט ארויסברענגען א פוינט לגבי רובו, ברענגט דער סייפא דעם אפאזיט און רעדט פון מיעוט, אבער נישט אז די מיעוט קומט אויס צו שפארן האלב מיט האלב. איז וועגן דעם זאגט רב כהנא אין די לישנא קמא, ווען די משנה זאגט מיעוט, מיין איך נישט צו זאגן אז נאר מיעוט, אז ס'איז האלב מיט האלב קענסטו אויך צוריק קומען אין א חודש. נאר וואס, פארוואס נוץ איך דעם ווארט מיעוט פשוט אלס אפעזיט פון רוב? די אנהייב פון די משנה הייבט אן מיט רוב, ענדיגט די משנה צו יא ס'איז דא א מיעוט, אבער נישט אויסצושפארן ווען ס'איז געווען האלב מיט האלב. קומט אויס אז אונז האבן דא דריי פארשידענע שיטות. אונז האבן שיטת רב וואס ער האט געהאלטן יעדע איינע קען קומען מקריב זיין דעם קרבן יעצט אין ניסן, נאר וואס, מיש נישט צוזאמען די צוויי חבורות. די ערשטע לשון פון רב כהנא איז ווייטער, יעדער איינער קען ברענגען דעם קרבן, נאר איינער אין ניסן און איינער אין אייר. שפעטער די דריטע לשון, די דריטע שיטה וואס דאס איז געווען די איכא דאמרי רב כהנא האט ער געהאלטן, דער וואס איז טהור אוודאי ער קען מקריב זיין דעם קרבן, אבער דער וואס איז טמא, פאר אים איז נישט דא וואס צו רעדן, דעם יאר קען ער נישט מקריב זיין נישט אין ניסן און נישט אין קומענדיגע חודש.

היו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, איך האב כלל ישראל האלב טהור מיט האלב טמא, זאגט די ברייתא אונז קלאר אזוי ווי רב, הללו עושין לעצמן, והללו עושין לעצמן, יעדער מאכט פאר זיך, שטימט עס פערפעקט אזוי ווי רב האט געזאגט. איז כלישנא קמא דרב כהנא, אזוי ווי די ערשטע לשון פון רב כהנא האב איך אויך א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, כ'האב האלב כלל ישראל איז טמא, האלב זענען טמא, טהורין עושין את הראשון, דער וואס איז געווען טהור ער מאכט עס יעצט אין ניסן, וטמאין עושין את השני, און דער וואס איז טמא קומט צוריק אין א חודש צייט, שטימט עס אויך זייער גוט לפי רב כהנא אין די לישנא קמא. ותניא כלישנא בתרא דרב כהנא, כ'האב נאך א ברייתא וואס שטימט מיט די לישנא בתרא פון רב כהנא, ער זאגט אזוי, הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, טהורין עושין את הראשון, וטמאין אינן עושין לא את הראשון, ולא את השני. זאגט אונז די ברייתא ממש אזוי ווי רב כהנא האט געזאגט אין די איכא דאמרי, אז דער וואס איז טהור ער קען טאקע מאכן יעצט ניסן, און דער וואס איז טמא ער קען בכלל נישט מאכן דעם קרבן פסח דעם יאר. איז די גמרא וויל יעצט פארשטיין, אונז האבן דא דריי פארשידענע שיטות מיט דריי ברייתות, ס'איז אמת טאקע אז יעדער איינער האט איין ברייתא וואס שטימט ווי אים, אבער וואס מיט די אנדערע צוויי ברייתות? וויאזוי גייסטו דאס פארענטפערן? איז דאס וואס די גמרא וויל יעצט פארענטפערן, זאגט די גמרא אזוי, לרב וללישנא בתרא דרב כהנא, לפי רב און די לישנא בתרא פון רב כהנא, לאמיר עפעס זעהן די צווייטע ברייתא וואס מ'האט דא געברענגט, האט מען געהאט אזוי, הא דתנן וואס האבן געלערנט טהורין עושין את הראשון, וטמאין את השני, דער וואס איז טהור ער מאכט ניסן, דער וואס איז געווען טמא, זאגט די ברייתא ער זאל קענען צוריק קומען אין א חודש צייט. לכאורה, היכי מתרצי לה, וויאזוי גייען זיי דאס פארענטפערן, דאס שטימט נישט לפי רב, און נישט לפי רב כהנא. זאגט די גמרא אזוי, איך קען עס יא פארענטפערן, ער זאגט אזוי, כגון שהיו ישראל מחצה טהורין און מחצה טמאין, די ברייתא רעדט אין א פאל אז ס'איז געווען ווייטער האלב מיט האלב, האלב איז געווען טהור און האלב איז געווען טמא, נאר וואס, ונשים משלימות לטמאין, וויאזוי בין איך געקומען אז די טמאים זענען געווען די זעלבע האלב ווי די טהורים, איז ווייל אין די גרופע פון פון טמאים האב איך געהאט פרויען אויכעט, וואס זיי זענען משלים די נאמבער יעצט קומט אויס כ'האב האלב האלב. ער זאגט אזוי, וקסבר נשים בראשון רשות, די גאנצע פאקט אז פרויען זאלן מוזן ברענגען א קרבן פסח יעצט אין ניסן, איז באמת א רשות. און אז ס'איז רשות קען איך זיי נישט מיטציילן דא אינעם חשבון און זאגן יא קוק איך האב האלב האלב. וועגן דעם זאגט ער דל נשים מטמאין נעם אראפ די נשים דא פון טמאים והוו להו טמאים מיעוטא און מיעוטא ידחו לפסח שני. וויבאלד יעצט אנע די פרויען האב איך שוין נישט קיין חשבון פון האלב מיט האלב, אין אזא פאל זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, טהורים זיי קענען יעצט ברענגן, פארשטייט זיך פארוואס נישט, און טמאים זיי קומען צוריק אין א חודש, פארוואס? נישט ווייל עס איז האלב האלב, נאר ווייל זיי זענען יעצט געווארן די מיעוט, ווייל דו דארפסט אוועקנעמען די פרויען וואס זענען געווען דארטן, זענען זיי יעצט א מיעוט, אין אזא פאל איז יעדער איינער מסכים, אויב האב איך א מיעוט, פארשטייט זיך מוזן זיי צוריקקומען אין א חודש. וועגן דעם זאגט די גמרא, די ברייתא שטימט סיי לפי רב, און ס'שטימט אויך לפי רב כהנא. גייט די גמרא ווייטער, לרב וללישנא קמא דרב כהנא, לפי רב, און די לישנא קמא די ערשטע לשון פון רב כהנא, לאמיר יעצט פארשטיין נאך א ברייתא דא, די דריטע ברייתא, הא דתני וואס אונז האבן געהאט געלערנט, טהורין עושין את הראשון, און טמאין אין עושין לא את הראשון ולא את השני. לכאורה היכי מתרצי לה. וויאזוי גייט רב און רב כהנא די ערשטע לשון מסביר זיין וואס די ברייתא זאגט אונז, די וואס זענען טהור מאכן עס יעצט אין ניסן, און די וואס זענען טמא זיי קענען בכלל נישט גיין מקריב זיין? לכאורה סיי לפי רב און סיי לפי רב כהנא, יעדער איינער קען מקריב זיין די קרבן, די שאלה איז נאר איז עס ניסן אדער איז עס אייר, אבער אזוי ווי די ברייתא זאגט אז מען קען בכלל נישט, שטימט לכאורה נישט לפי רב און נישט לפי רב כהנא. זאגט די גמרא אזוי, רב מתרץ לה, רב גייט עס פארענטפערן ער זאגט אזוי, אז די ברייתא רעדט זיך אין א מעשה כגון שהיו ישראל מחצה טמאין און מחצה טהורין, ס'איז געווען אזוי מ'האט געשמועסט ביז יעצט געווען האלב מיט האלב, נאר ונשים עודפות על הטהורים, חוץ דעם האב איך געהאט נאך פרויען וואס זיי זענען אויך געווען טהור, יעצט וקסבר, ער האט געהאלטן נשים בראשון חובה, ווען ס'קומט צו פסח ראשון דארפן די פרויען אויך ברענגען דעם קרבן פסח, מה שאין כן בשני רשות, אבער פסח שני דאס מוזן זיי נישט מאכן. עס קומט אויס אזוי, בראשון לא עבדי, אויף ראשון קענען זיי נישט מאכן די מענטשן וואס זענען טמא, דהוו להו מיעוטא, ווייל אקעגן די טהורים, וואס יעצט אינקלודעט אויך די פרויען, זענען זיי דאך א מיעוט. סאו קענסט נישט קומען אלס מיעוט און זאגן אה, אונז ווילן גיין ברענגען דעם קרבן יעצט אין ניסן, עס מוזן ווארטן אויף פסח שני. ומיעוטא לא עבדי בראשון. אבער יעצט אויך לגבי פסח שני קענען זיי נישט מאכן, ובשני לא עבדי, פארוואס ווייל דל נשים מינייהו, ווייל לגבי קרבן פסח שני האבן זיי דאך נישט קיין חיוב, מוז איך זיי אוועק נעמען פון דא, והוו להו פלגא ופלגא קומט צוריק אויס, לגבי פסח שני האב איך האלב מיט האלב, אויב האב איך צוריק האלב מיט האלב, ופלגא לא עבדי בשני, האלב מיט האלב קען נישט קומען אויף פסח שני. איז לגבי פסח ראשון, קוק איך דא אן כאילו די טהורים זענען רוב, די טמאים זענען א מיעוט, קענסט נישט קומען יעצט אין ניסן. אבער לגבי פסח שני קוק איך עס אן פארקערט, איך קוק אן כאילו ביידע זענען האלב מיט האלב, ווייל די פרויען האבען דאך נישט קיין חיוב צו גיין ברענגען פסח שני, קומט אויס אז די טמאים קענען נישט גיין ברענגען פסח שני, און נישט פסח ראשון. איז זאגט רב, איך בין מסכים מיט די ברייתא אין אזא סארט פאל, וואלט עס געווען נארמאל האלב מיט האלב, שוין אוודאי האלט איך ווייטער, אלע קענען קומען אין ניסן, אבער דא היות ס'איז דאך נישט געווען א נארמאלע האלב מיט האלב, נאר איך האב דא א קלער, נוץ איך יא די פרויען, קען איך זיי מיטרעכענען צו נישט, ווענד זיך, פסח ראשון קען איך זיי מיטרעכענען, פסח שני קען איך זיי נישט מיטרעכענען, קומט אויס, דאס קרח מכאן וקרח מכאן, קען איך נישט ברענגען דעם קרבן, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס די ברייתא זאגט מיר, טהורין! אין ניסן, דער איז געווען טמא קען בכלל נישט ברענגען דעם קרבן. זאגט די גמרא ווייטער לרב כהנא דאמר פלגא נמי עבדי בשני היכי מתרץ לה, זייער שיין לפי רב, אבער רב כהנא וויאזוי גייסטו דיר מסביר זיין די ברייתא? דו האסט דאך געזאגט אז דער וואס איז טמא ער קומט צוריק אין א חודש צייט, וויאזוי גייסטו דיר דאס מסביר זיין? זאגט ער פשוט, כגון שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין, ווייטער ס'איז מחצה און מחצה. נאר וואס, ונשים משלימות לטהורין, ווי אזוי געווארן די טהורים האלב אקעגן די טמאים, ווייל איך האב פרויען אויך דארטן, זיי רעכן איך אויך א חלק פון דעם. וקסבר, און ער האלט נשים בראשון חובה, אז פרויען לגבי די ראשון איז עס א חובה, ובשני רשות, אבער לגבי פסח שני זענען זיי רשות. איז מאכט די גמרא דעם חשבון, בראשון לא עבדי, דו ווייסט פארוואס די טמאים קענען נישט מאכן בראשון, דהוו להו פלגא ופלגא, ווייל זיי זענען דאך האלב מיט האלב, און אונז האבן געזאגט האלב מיט האלב, קענסט נישט קומען יעצט אין ניסן, ניין, עסט צוריק קומען אין א חודש צייט, ופלגא בראשון לא עבדי. מה שאין כן בשני נמי לא עבדי, יעצט צוריק קומען א חודש קען זיי אויך נישט, פארוואס ווייל דל נשים מינייהו מן הטהורים, ווייל איך דארף דאך אוועק נעמען די נשים פון די טהורים, ווייל לגבי קרבן פסח שני דארפן זיי נישט קומען, קען איך זיי נישט מיטרעכנען, אויב אזוי הוה ליה טמאין רובא, קומט דאך אויס אז נישט נאר זיי זענען נישט געווען עלה, עס איז נישט געווען איקוועל אז עס איז געווען די זעלבע די טהורים מיט די טמאים, נאר פארקערט, די טמאים זענען געווארן דעם רוב גאר. ורובא לא עבדי פסח, ורובא לא עבדי שני בשני, און רוב קענען נישט גיין ברענגען א פסח שני, זאגט ער זייער גוט, לגבי פסח ראשון, רעכן איך די פרויען דא, האב איך האלב מיט האלב, אונז האבן שוין געזאגט האלב מיט האלב, שטופ איך אים אפ אויף א חודש צייט, אבער לגבי פסח שני קען איך נישט מיטרעכנען, ווייל דעמאלס דארף איך אוועקנעמען די פרויען פון די טהור'דיגע זייט. קומט דאך אויס אז די טמאים זענען רוב אקעגן איבער די טהורים, רוב אקעגן טהורים, רוב איז זיכער נישט קיין היתר צו גיין מאכן פסח שני, רוב איז גארנישט, מיעוט אפשר, טאמער ס'איז געווען האלב מיט האלב אפשר, אבער רוב קען זיכער נישט גיין ברענגען פסח שני, זאגט רב כהנא די ברייתא שטימט זייער גוט, איך וועל אויך מסכים זיין צו אזא פאל, וואלט עס געווען נארמאל האלב מיט האלב, זאג איך רב כהנא אוודאי, דער אין ניסן, און דער אין אייר. דער וואס איז טהור דער גייט קומען יעצט, און דער וואס איז טמא צוריק קומען אין א חודש צייט. אבער יעצט וואס איך מוז רעכענען מיט פרויען, לגבי פסח ראשון רעכן איך זיך מיט זיי, און פאר דעם קומט אויס ס'איז האלב מיט האלב, שטופ איך דיך אפ קום צוריק אין א חודש. אבער לגבי פסח שני רעכן איך זיך נישט דערמיט, קומט אויס אז די טמא'ען זענען רוב, אז די טמא'ען זענען רוב קענען זיי נישט גיין מאכן פסח שני. פירט די גמרא אויס די רב כהנא לפי רב כהנא.

יעדער זאל קענען מקרב זיין אין ניסן, וויאזוי שטימט דאס לפי ענק? אמר לך רב כהנא, זאגט רב כהנא ביסט גערעכט, תנאי, איך הייב הענט, איך מוז זאגן תנאי היא, איך מוז זאגן דאס שטימט נישט, איך קען נישט מסכים זיין צו דעם, עפעס שטימט דא נישט, נאר וואס, איך מוז זאגן איכא למאן דאמר מחצה על מחצה כרוב, איך מוז זאגן ס'איז דא א מאן דאמר וואס ער האט האלטן אז מחצה מחצה איז אויך אזוי ווי רוב, און וועגן דעם זאג איך אז יא, אז ס'איז אזוי ווי רוב, קענסטו יעצט קומען אין ניסן יעדער איינער זאל עס ברענגען, און דאס איז טאקע געווען שיטת רב ואיכא למאן דאמר מחצה על מחצה אינו כרוב, אבער איך האלט אויך מחצה אויף מחצה אינו כרוב, אבער ביסט גערעכט, יענע ברייתא קען טאקע נישט שטימען מיט מיך. זעמער דא געבליבן ווייטער מיט די דריי שיטות, האמער דא שיטת רב, שיטת רב כהנא, און דער איכא דאמרי אין שיטת רב כהנא.